בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ל ב, מ'הייבט אן דף ל א עמוד ב' אונטן ביי די משנה האוכל תרומת חמץ בפסח, איז אזוי, די משנה דא איז דן לגבי איינער וואס עסט תרומה וואס די תרומה איז חמץ אום פסח, וואס איז די דין, וויפיל דארף מען באצאלן פארן כהן, איז אזוי, אין די תורה שטייט ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש, די תורה זאגט אונז אז טאמער איינער עסט בשוגג, תרומה פון א כהן וואס טייטש א זר עסט די תרומה בשוגג איז די דין איז אז חוץ פון דעם וואס ער דארף באצאלן די קרן וואס טייטש דאס וואס ער האט דאך געגנבעט דא פונעם כהן דארף ער צוריק צאלן וואס ער האט געגנבעט בנוסף צו דעם דארף ער צוצאלן א חומש דאס איז ווען איינער עסט בשוגג אבער טאמער א זר עסט במזיד תרומה פון א כהן דעמאלטס די קרן דארף ער באצאלן אבער די חומש דארף ער נישט באצאלן און במילא זאגט די משנה אזוי האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג טאמער איינער עסט בשוגג תרומת חמץ אום פסח, וואס טייטש בעצם איז צוויי זאכן דא געשען, ער האט געגעסן תרומה בשוגג, אבער ס'איז אויך געווען חמץ בפסח, און במילא איז דא דא א צד צו זאגן, פון איין זייט קען מען זאגן, ער האט געגעסן תרומה בשוגג דארף ער צאלן א קרן וחומש, פון די צווייטע זייט קען מען אבער אויך זאגן, אז היות ס'איז געווען חמץ בפסח, און חמץ בפסח איז דאך אסור בהנאה במילא איז עס גארנישט ווערד, און ס'קען זיין האט ער גארנישט גע'גנב'ט פונעם כהן, ער האט גארנישט גענומען, ס'איז גארנישט ווערד געווען איז אפשר ער אינגאנצן פטור פון באצאלן, זאגט די משנה אבער, משלם קרן וחומש, מען דארף יא באצאלן א קרן וחומש אפילו בעצם אז ס'אסור בהנאה, און פארוואס איז רש"י רעדט אויס, מען וועט זען די גמרא צוויי מהלכים וויאזוי מען קען לערנען די משנה, אבער רש"י רעדט דא אויס די ערשטע מהלך, אז היות עס שטייט אין פסוק ונתן לכהן את הקודש וואס מען וועט זען מען דרש'נט פון דעם אז מען דארף באצאלן מען קען נישט סתם באצאלן אזוי ווי יעדע גזילה ווען א מענטש גנב'עט דארף ער נישט באצאלן די זעלבע חפץ וואס ער האט גע'גנב'עט, ס'טייטש אוודאי טאמער ער האט עס דארף ער עס צוריק געבן, אבער טאמער ער האט עס מער נישט, ער האט גע'גנב'עט עפלעך, דארף ער נישט יעצט צוריק צאלן עפלעך, ער דארף צוריק צאלן די שוויות פון דאס וואס ער האט גע'גנב'עט. דא איז נישט אזוי. דא פון דעם וואס שטייט ונתן לכהן את הקודש דרש'נט מען עס דארף זיין ראוי להיות קודש טייטש מען דארף נעמען, לאמיר זאגן ער האט געגעסן עפלעך פון תרומה, דארף ער נעמען נייע חולין'דיגע עפלעך וואס איז ראוי צו ווערן תרומה, ער געט די עפלעך פארן כהן און ס'ווערט טאקע תרומה, און במילא זעהן מיר אז די חיוב דא איז נישט א חיוב אזוי ווי א יעדע גזילה, נאר ס'איז עפעס א אנדערע סארט חיוב, ס'איז א כפרה'דיגע חיוב, און ממילא קומט אויס אז אפילו בעצם ס'איז גארנישט ווערד געווען טאמער ער וואלט געדארפט באצאלן די שוויות, שוויות איז נישט געווען דא, אבער היות וואס ער דארף נישט באצאלן די שוויות ער דארף באצאלן עפלעך צו ווייץ צו וואס זאל נאר נישט זיין דאס וואס ער האט געגעסן, איז דער חיוב דא אפילו ס'איז גארנישט ווערד געווען, ווייל ס'איז א באזונדערע חיוב וואס ער דארף באצאלן די זעלבע זאך וואס ער האט געגעסן, און ממילא אפילו ס'איז אסור בהנאה און דאס וואס ער האט געגעסן איז גארנישט ווערט געווען, ער איז נאך אלץ מחיוב צו באצאלן די קרן וחומש פונקט אזוי ווי ער האט געגעסן. זאגט אבער די משנה וואס איז טאמער במזיד? טאמער דער זר האט געגעסן תרומה במזיד, וואס דעמאלטס איז דאך נישט דא דער דין אז מען דארף צוצאלן א חומש, און במילא נישט דא דער לימוד, נאר וואס דען איינער וואס עסט תרומה במזיד פארוואס דארף ער צוריק צאלן צום כהן? ער דארף צוריק צאלן אזוי ווי יעדער גזלן וואס גנב'עט, איז במילא היות ער איז דאך פשוט א גזלן, איז דא דארף מען זעהן וויפיל עס איז ווערט געווען, און היות ער האט געגעסן חמץ בפסח וואס איז אסור בהנאה איז גארנישט ווערט געווען, דערפאר איז פטור מתשלומין, דארף ער גארנישט צאלן פארן כהן, נישט קיין קרן און נישט קיין חומש, און נאך מער, ער איז פטור מתשלומין און מדמי עצים, מדמי עצים איז טייטש אז טאמער איינער עסט במזיד טמא'נע תרומה פון א כהן, איז במזיד האט מען געזעהן דארף מען צאלן די שוויות, וואס איז די שוויות פון טמא'נע תרומה, די כהן קען עס נישט עסן אבער ער קען עס פארברענען, מילא דארף ער צאלן דמי עצים וויפיל ס'איז ווערט אויף צו פארברענען, איז דא זאגט אונז די משנה אז טאמער איינער העט עסן במזיד טמא'נע תרומה פון א כהן פסח ווען ס'איז חמץ, העט אויך נישט זיין מחויב צו באצאלן דמי עצים פארן כהן, ווייל די כהן קען עס אויף דאס אויך נישט נוצן, ווייל ס'איז אסור בהנאה. זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מ'האמער געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש, איינער וואס עסט תרומה בשוגג דארף באצאלן א קרן וחומש, אחד האוכל, ואחד השותה, סיי איינער וואס עסט, תרומה פון א כהן, סיי איינער וואס טרינקט, ואחד הסך, סיי איינער וואס זאלבט זיך מיט דעם, און רשי רעדט אויס אז אפילו שטייט טאקע אין פסוק ואיש כי יאכל קודש איז משמע נאר עסן, אבער שתיה איז בכלל אכילה, טרינקען הייסט אויך געגעסן, און זאלבן הייסט געטרינקען, ס'איז אויך די זעלבע זאך, און מילא אויף אלע די ציורים דארף מען צאלן א קרן וחומש, אחד תרומה טמאה, ואחד תרומה טהורה. סיי תרומה טמאה סיי תרומה טהורה דארף מען אלעמאל באצאלן קרן וחומש, משלם חומש וחומשא דחומשא, דארף מען צאלן די קרן מיט א חומש, און מאכט זיך אמאל מען דארף צאלן א חומש אויף די חומש, וואס טייטש טאמער איינער נעמט ער לייגט אוועק די קרן וחומש צו געבן פארן כהן, האמער געשמועסט שוין אז דאס אליין קריגט אויך א קדושה פון תרומה, מילא טאמער איינער העט עסן פון די חומש, העט ער דארפן באצאלן א חומש אויף די חומש, ווייל דאס איז תרומה אליין. זאגט אונז די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, אז דאס וואס מען דארף דא צאלן קרן וחומש, כשהוא משלם, לפי מידה משלם, או לפי דמים משלם, וואס צאלט מען? צאלט מען די מידה, וואס טייטשט טאמער מען האט געגעסן פינף עפלעך דארף מען באצאלן פינף עפלעך, אדער לפי דמים, דאס טייטשט לפי דמים, טאמער די פינף עפלעך זענען ווערט געווען פינף דאלער דארף מען צאלן פינף דאלער. ס'גייט נישט מיט די מידה. און די גמרא איז מבאר די ספק זאגט די גמרא אזוי, כל היכא דמעיקרא שויא ארבעה זוזי ולבסוף שויא זוזא, לא תיבעי לך דוודאי כדמעיקרא משלם לפי דמים דלא גרע מגזלן, וואס טייטש דאס איז קלאר זאגט די גמרא, אז טאמער איינער למשל עסט פון א כהן בשוגג, תרומה, ער עסט אן עפל, וואס די עפל איז ווערט געווען בשעת ער האט עס געגעסן איז עס ווערט געווען פיר זוז, און שפעטער גייט אריבער א תקופה ווען ער וויל עס באצאלן, יעצט איז עס נאר ווערט א זוז, איז דא זאגט די גמרא דא איז קלאר אז ער קען נישט פשוט צוריק געבן פארן כהן א עפל וואס די עפל איז יעצט נאר ווערט א זוז, ווייל ער איז דאך נישט ערגער ווי א גזלן אזוי ווי יעדער גזלן דארף באצאלן אזוי ווי ס'איז ווערט געווען בשעת'ן גזילה, דתנן אזוי האמער געלערנט אין א משנה כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה, א גזלן דארף באצאלן כשעת הגזילה אזוי ווי ס'איז ווערט געווען בשעת ער האט גע'גנב'עט, רשי ברענגט די פסוק מ'לערנט עס ארויס פון דעם שטייט והשיב את הגזילה אשר גזל, פון אשר גזל לערנט מען דאס ארויס. און ממילא דא אויך אז דו האסט גע'גנב'עט בשעת'ן גזילה איז עס ווערט געווען פֿיר זוז, איז אוודאי קענסטו דיך נישט יעצט פטר'ן מיט איין עפל וואס די עפל איז יעצט ווערט א זוז, דו דארפסט באצאלן לפחות עפעס וואס איז ווערט פֿיר זוז. כי תיבעי לך, ווען איז די בעיה? די בעיה איז דמעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ארבעה ווען עס איז פארקערט די ציור, אז בשעת'ן גזל'ען די עפל ווערט געווען א זוז, יעצט איז עס ווערט פֿיר זוז מאי וואס איז יעצט די דין? צי זאגט מען לפי מידה משלם, דאמרינן ליה, גריוא אכל, גריוא משלם, אפשר דארף ער באצאלן לפי מידה, לפי מידה איז טייטש, האסט גע'גנב'עט אן עפל, באצאל אן עפל. גריוא דאס איז א מידה, ס'איז דא וואס זאגן דאס איז א קב, אבער די נקודה איז אז דאס וואס האסט גע'גנב'עט אזויפיל דארפסטו צוריק צאלן. או דילמא אדער אפשר ניין, לפי דמים משלם, בזוזא אכל, בזוזא משלם. ער דארף נישט באצאלן, האסט גע'גנב'עט אן עפל דארפסטו באצאלן אן עפל. נאר וויפיל די עפל ווערט געווען. ס'איז ווערט געווען דעמאלטס איין זוז, דארפסט נישט יעצט באצאלן א עפל וואס די עפל יעצט ווערט פיר זוז, נאר דארפסט באצאלן די שוויות וואס דאס איז נאר א זוז. זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, פרובירט רב יוסף פושט צו זיין די בעיה, ברענגט ער א ראיה תא שמע, ברענגט א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אכל גרוגרות ושילם לו תמרים, תבוא עליו ברכה, טאמער איינער האט געגעסן גרוגרות גרוגרות דאס איז אויסגעטריקענטע תאנים, און אנשטאטס צוריק צאלן מיט די אויסגעטריקענטע תאנים, צאלט ער צוריק מיט תמרים, וואס תמרים איז סאך חשוב'ער פון א גרוגרות, איז די דין איז תבוא עליו ברכה וואס טייטש א גוטע זאך וואס ער האט געטון,

פון גרויגרסן ער צאלט צוריק א קב פון תמרים וואס א קב פון תמרים איז ווערט סאך מער ווי א קב פון גרויגרסן איז תבוא עליו ברכה אבער אלא אי אמרת לפי דמים משלם טאמער מען צאלט לפי דמים וואס טייטש לויט וויפיל ס'ווערט איז אמאי תבוא עליו ברכה בזוזא אכל בזוזא קא משלם טאמער מען קוקט אויף די ווערט איז פשט דער איד האט געגעסן דאס ווערט פון גרויגרסן אז לאמיר זאגן די גרויגרס ער האט געגעסן איז ווערט געווען פינף דאלער, ער צאלט יעצט צוריק פינף דאלער ווערט פון תמרים, וואס איז א נפקא מינה וואס ער צאלט צוריק, ווי נישט ווי ס'איז די זעלבע פינף דאלער, און וואס האט ער אויפגעטון, וואס איז די תבוא עליו ברכה, און ממילא איז א ראיה אז מען צאלט צוריק לפי מידה נישט לפי דמים, אמר אביי זאגט אביי ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם לפי דמים משלם, מען קען אוודאי זאגן אז מען צאלט לפי דמים, איי אויב אזוי ואמאי תבוא עליו ברכה, ווייל דאכל מידי דלא קפיץ עליה זביניה, וקא משלם מידי דקפיץ עליה זביניה, ער האט געגעסן א זאך וואס מענטשן האבן נישט ליב צו קויפן, ס'טייטש גרויגרסן איז א זאך וואס א ביליגע זאך ס'פעלט נישט ס'איז דא גענוג פון דעם, און במילא ס'איז נישט קיין גרויסע אויפטו פארן קונה אז דו צאלסט אים צוריק מיט גרויגרסן ער האט פון דעם גענוג, און ער האט אים געצאלט אנשטאטס דעם מיט די תאנים וואס תאנים איז סאך ווייניגער שכיח פון גרויגרסן פאר דעם תבוא עליו ברכה אבער אוודאי קען זיין אז ביידע האבן די זעלבע שוויות, ובמילא פרובירט יעצט די גמרא פושט צו זיין די ספק פון אונזער משנה. זאגט די גמרא תנן מ'האמיר געלערנט ביי אונזער משנה האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש און במילא קען מען פרעגן אי אמרת בשלמא לפי מידה משלם שפיר גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז מ'צאלט צוריק לפי מידה אויב אזוי פארשטיי איך אז ווי נישט ווי אפילו פסח טאקע איז די חמצ'דיגע תרומה גארנישט ווערט אבער מ'דארף דאך צאלן לפי מידה און במילא אז דו האסט געגעסן א ברויט פון תרומה וואס די ברויט איז טאקע נישט ווערט אבער דארפסט צוריק צאלן לפי מידה ס'טייטש דארפסט צוריק צאלן א ברויט פארשטיי איך פארוואס דארפסט צאלן אפילו דו האסט עס געגעסן פסח אלא אי אמרת לפי דמים משלם אבער טאמער מען דארף צוריק צאלן דאס ווערט ווערט ס'איז דאך גארנישט ווערט געווען חמץ בפסח בר דמים הוא ס'איז דאך גארנישט ווערט פסח און ממילא איז א ראיה פון אונזער משנה אז לפי מידה משלם און נישט לפי דמים זאגט די גמרא ניין די גמרא גייט יעצט ענטפערן די צווייטע מהלך צו לערנען אונזער משנה זאגט די גמרא אין הא מני רבי יוסי הגלילי דאמר חמץ בפסח מותר בהנאה, אונזער משנה קען גיין כשיטת רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי זאגט דאך אז חמץ פסח איז מותר בהנאה, און ממילא אז ס'איז מותר בהנאה האט'ס אוודאי א שוויות, און דא זאגט די משנה, טאמער איינער עסט תרומת חמץ בשוגג, איז אוודאי דארף ער נישט צוריק צאלן לפי מידה, נאר לפי דמים, איי פרעגסטו ס'איז נישט דא קיין דמים, ס'יא דא דמים, ס'איז ווערט די הנאה וואס דער מענטש קען הנאה האבן פון דעם פסח כשיטת רבי יוסי הגלילי. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי אימא סיפא, איז זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, וואס איז געשטאנען במזיד פטור מן התשלומין ומדמי עצים, אז במזיד דארף מען נישט צאלן נישט די קרן, און נישט נאר מען דארף נישט באצאלן די קרן, נאר מען דארף נישט באצאלן דמי עצים, ס'טייטש אפילו דאס קליינע הנאה אז מען קען אמאל פארברענען תרומה טמאה, איז דא דארף מען דאס אויך נישט באצאלן, און ממילא אי רבי יוסי הגלילי נאכדעם וואס דו לערנסט אונזער משנה כשיטת רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי זאגט דאך אז חמץ בפסח איז מותר בהנאה, איז אמאי פטור מן התשלומין ומדמי עצים, איז פארוואס ווען איינער עסט תרומה במזיד איז ער פטור פון צו באצאלן תשלומין און דמי עצים, וואס טייטש לויט רבי יוסי הגלילי לפחות דמי עצים זאל מען דארפן צאלן, ווייל ס'איז דאך געווען מותר בהנאה מען האט דאך עס געקענט פארברענען מען האט עס געקענט נוצן אויף א פייער, איז דא אויך צאל כאטש די הנאה אפילו טאקע דו האסט עס געגעסן במזיד, ענטפערט די גמרא, סבר לה כר' נחוניא בן הקנה, דתניא ר' נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפירים כשבת לתשלומין, וואס טייטש דער תנא פון אונזער משנה האלט כשיטת ר' נחוניא בן הקנה וואס אונז האבן שוין געזען די ר' נחוניא בן הקנה אז מען זאגט קם ליה בדרבה מיניה נישט נאר ביי חייבי מיתות בית דין, נאר מען זאגט עס אויך ביי יום כיפור ביי חייבי כריתות. יעצט אזוי, בעצם עמיר נאכאמאל איבערשמועסן רבי נחוניא בן הקנה, וואס טייטש שבת איז יעדער איינער מודה אז מען זאגט קם ליה בדרבה מיניה ס'טייטש טאמער איינער למשל שבת גייט ער צינדט אונטער זיין חבר'ס פעלד איז בעצם אינמיטן וואך ווען צינדסטו אן א חבר'ס פעלד דארפסטו עס באצאלן ס'איז א היזק שבת דארף מען נישט באצאלן די היזק פארוואס ווייל היות ווי דער איד איז סיי ווי סיי חייב מיתה אויף דעם וואס ער האט אנגעצינדן דא דעם פייער איז קם ליה בדרבה מיניה ער ווערט פטור פון צו צאלן די געלט ווייל ער ווערט פטור ער קריגט די גרעסערע עונש איז ר' נחוניא בן הקנה זאגט דער זעלבע דין איז געזאגט געווארן יום כיפור וואס יום כיפור איז נישט דא קיין חייבי מיתות בית דין פון דעסט וועגן דא חייבי כריתות און ממילא אז ס'דא חייבי כריתות זאגט מען אויך ביי כריתות קם ליה בדרבה מיניה איז רש"י רעדט אויס אז דא ביי אונז ווען איינער עסט תרומה במזיד איז חייבי כריתות אויך נישט דא נאר ס'א חייבי מיתות בידי שמים און ס'איז דא א מחלוקת די גמרא אין כתובות ברענגט א מחלוקת פון אביי און רבא וואס איז די דין צו ביי מיתה בידי שמים זאגט רבי נחוניא בן הקנה אויך קם ליה בדרבה מיניה צו נישט? אביי זאגט אז מען זאגט אויך ביי אזא ציור קם ליה בדרבה מיניה, און במילא אונזער משנה און די גמרא דא גייט כשיטת אביי, איז פארדעם זאגט די גמרא אין די סיפא פון די משנה ווען איינער עסט די חמצ'דיגע תרומה במזיד פארדעם איז ער פטור פון צו באצאלן די דמי עצים, ווייל אפילו מען לערנט טאקע ווי רבי יוסי הגלילי אז בעצם די כהן וואלט געקענט הנאה האבן פון דעם פסח מילא איז עס יא עפעס ווערט, פונדעסטוועגן היות די איד האט געגעסן דא במזיד די תרומה, איז קם ליה בדרבה מיניה ער קריגט דאך מיתה בידי שמים איז ער פטור פון צו באצאלן און במילא איז רש"י דא מסביר די גאנצע צווייטע מהלך אין די משנה בטוב טעם ודעת זאגט רש"י אזוי ס'טייטש רש"י בעצם שטעלט זיך אז לכאורה אויב אזוי אז די סיפא פון די משנה די סיבה וואס מ'איז פטור פון צו באצאלן איז קם ליה בדרבה מיניה אויב אזוי פארוואס טאקע האט די משנה געדארפט איינזעצן ס'רעדט זיך דא ביי חמצ'דיגע תרומה אפילו נישט חמצ'דיגע תרומה געהעריגע תרומה, איז אויך די דין אז ווען איינער עסט עס פסח איז קם ליה בדרבה מיניה, ער עסט עס במזיד איז ער פטור פון צו באצאלן. נאר וואס דען זאגט רש"י אז די סיבה וואס אונזער משנה זעצט דא איין דווקא ביי א ציור אז דער תרומה איז חמץ איז ווייל די משנה האט געוואלט לאזן הערן די חידוש פון די רישא וואס טייטש וואס איז די חידוש פון די רישא לויט דער צווייטע תירוץ די חידוש פון די רישא איז אז מען לערנט ווי רבי יוסי הגלילי אז חמץ אין פסח איז מותר בהנאה פארוואס ווייל די רישא פון די משנה וואס די רישא רעדט זיך ביי א ציור וואס איינער עסט עס בשוגג זאגט רש"י מוז מען זאגן אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס דער איד איז געווען סיי בשוגג ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז חמץ בפסח, ס'טייטש אדער ער האט נישט געוואוסט ס'איז פסח אדער ער האט נישט געוואוסט ס'איז חמץ, און סיי בשוגג ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז תרומה, פארוואס? ווייל טאמער דער איד וואלט געוואוסט אז ס'איז תרומה איז דאך נישט בשוגג ס'איז במזיד און ביי אזא ציור איז מען סתם אזוי נישט מחויב צו צאלן א קרן וחומש, און טאמער דער איד וואלט געוואוסט אז ס'איז פסח, איז אויב אזוי איז ער סתם אזוי מחויב כרת, און דא זאגט מען דאך אויך קם ליה בדרבה מיניה, און פון דעם וואס די משנה זאגט אז מען דארף באצאלן א קרן וחומש אין די רישא לויט די תירוץ, וועט מען מוזן זאגן די איד האט געהאט א שוגג סיי לגבי דעם ער האט נישט געוויסט אז ס'איז פסח צו ער האט נישט געוויסט אז ס'איז חמץ, און סיי לגבי דעם ער האט נישט געוויסט אז ס'איז תרומה אדער האט נישט געוויסט אז מען טאר נישט עסן די תרומה, וואס ביי אזא ציור זאגט די משנה מען דארף צאלן א קרן וחומש, און די חידוש איז, אז מען לערנט כשיטת רבי יוסי הגלילי אז ס'איז ווערט לפחות די דמי עצים און פאר דעם דארף ער באצאלן אפילו טאקע אז לויט דער תירוץ זאגט מען לפי דמים משלם אבער ס'איז טאקע ווערט די דמי עצים מה שאין כן די סיפא פון די משנה איז די עיקר חידוש אז מען לערנט כשיטת אביי אז ביי מיתה בידי שמים זאגט מען אויכעט קם ליה בדרבה מיניה און במילא לייגט רש"י צו וועט מען מוזן טאקע זאגן אין די סיפא אז ס'רעדט זיך אוודאי ביי א איד וואס האט געגעסן די תרומה במזיד ס'טייטש ער האט געוואוסט אז די תרומה איז תרומה און מען טאר דאס נישט עסן, אבער פון די צווייטע זייט, דאס אז ס'איז פסח און דאס אז די תרומה איז געווען חמץ, דאס האט ער נישט געוואוסט, דאס איז געווען בשוגג. פארוואס מוז מען אזוי זאגן? ווייל טאמער מען וועט זאגן אז דער איד האט געוואוסט אז ס'איז חמץ בפסח, ער האט דאס אויך געוואוסט, אויב אזוי קומט אויס וואס איז די קם ליה בדרבה מיניה דא? די קם ליה בדרבה מיניה איז די חיוב כריתות וואס איז דא אויף דעם וואס ער האט געגעסן חמץ בפסח, אויב אזוי דארף מען דאך אינגאנצן נישט איינזעצן דא א ציור וואס דער איד האט געגעסן תרומה, מען קען פשוט זאגן אז א איד וואס האט געגעסן חמץ בפסח פון א צווייטע איד במזיד איז פטור פון צו באצאלן ווייל קם ליה בדרבה מיניה ס'איז חיובי כריתות, און פון דעם וואס די משנה האט עס איינגעזעצט ביי תרומה העט מען מוזן זאגן אז אויף די חיוב חמץ בפסח אויף די מזיד האט ער נישט געוואוסט דאס איז יא געווען בשוגג, נאר די חלק אז ס'איז תרומה און אז מען טאר דאס נישט עסן דאס איז געווען במזיד, און פון דעסטוועגן איז די חידוש פון די משנה כשיטת אביי אז מען זאגט דא אויך קם ליה בדרבה מיניה אפילו ס'איז נאר א חיובי מיתות בידי שמים זאגט אונז די גמרא ווייטער די גמרא זאגט כתנאי די מחלוקת צו לפי מידה משלם צו לפי דמים משלם די ביידע מהלכים וואס מען האט געזען אין אונזער משנה איז א מחלוקת תנאים ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא אזוי האוכל תרומת חמץ בפסח איינער וואס עסט חמצ'דיגע תרומה פסח סיי בשוגג סיי במזיד, ביי ביידע ציורים פטור מן התשלומין ומדמי עצים דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט אפילו בשוגג איז מען אויכעט פטור פון צו באצאלן און כל שכן במזיד, רבי יוחנן בן נורי, רבי יוחנן בן נורי קריגט זיך דא, און ער איז מחייב, ער איז יא מחייב ווען מען עסט בשוגג, אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, האט רבי עקיבא געזאגט צו רבי יוחנן בן נורי, וכי מה הנאה יש לו בה? וואס עפעס איז בשוגג איז דער איד מחויב צו באצאלן דא א קרן וחומש? וואסערע הנאה האט ער מפסיד געווען דא פארן כהן? וואס טייטש היות וואס חמץ בפסח איז דאך אסור בהנאה איז עס גארנישט ווערט? זאגט רבי עקיבא אז מען דארף גארנישט באצאלן ביי אזא ציור, און רבי עקיבא טאקע קען מען זען, רבי עקיבא האלט אז לפי דמים משלם, דהיינו מען דארף באצאלן וויפיל ס'איז ווערט, און דא איז עס גארנישט ווערט און אז ס'איז גארנישט ווערט דארף מען נישט צאלן נישט בשוגג נישט במזיד. אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא זאגט אים רבי יוחנן בן נורי צו רבי עקיבא, וואס רבי יוחנן בן נורי באלד וועט מען זען ער האלט לפי מידה משלם, זאגט רבי יוחנן בן נורי מה הנאה יש לאוכל תרומה טמאה בשאר כל ימות השנה שמשלם, וואס טייטש אונז האבן מיר געזען אין די משנה אנפאנג די עמוד אז סיי תרומה טמאה און סיי תרומה טהורה ווען איינער עסט עס בשוגג איז ער מחויב צו באצאלן א קרן וחומש, איז במילא זאגט רבי יוחנן בן נורי צו רבי עקיבא תרומה טמאה קען מען דאך אויך נישט עסן, די כהן קען נישט עסן קיין תרומה טמאה, פון דעסטוועגן ווען א זר גייט און ער עסט עס, איז ער מחויב צו באצאלן פארן כהן א קרן וחומש. וואס עפעס? נאר וואס דען, דארף מען זאגן זאגט רבי יוחנן בן נורי, אז די סיבה וואס ער דארף צאלן איז ווייל היות וואס מען זאגט לפי מידה משלם, און דו האסט געגעסן אן עפל דארפסטו באצאלן אן עפל, איז די זעלבע זאך דא, ווען דו עסט חמץ בפסח בשוגג, דארפסטו אויך באצאלן לפי מידה און דו דארפסט עס באצאלן, מען זאגט נישט גייט מיר נישט אן וויפיל ס'ווערט געווען. אמר לו, זאגט רבי עקיבא צו רבי יוחנן בן נורי וואס פאר א פארגלייך, לא, אם אמרת בתרומה טמאה בשאר ימות השנה, שאף על פי שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר הסקה, ווי נישט ווי תרומה טמאה, אפילו טאקע אז דער כהן קען עס נישט עסן, אבער ער קען דאך עס פארברענען ער קען זיך באנוצן מיט די פייער, און במילא זאגט רבי עקיבא, דאס וואס איז געשטאנען אז מען דארף באצאלן א קרן וחומש ווען מען עסט תרומה טמאה, איז נישט פשט לפי מידה משלם, נאר אוודאי לפי דמים משלם, וואס איז די דמים וויפיל איז עס ווערט, וויפיל ס'ווערט אונטערצינדן אזא סארט פייער, מה שאין כן דא, זאגט רבי עקיבא תאמר בזה דא שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, דא איז דאך דא נישט קיין היתר אכילה נישט קיין היתר הסקה ווייל ס'איז חמץ בפסח, און במילא הא למה זה דומה, ווייסט צו וואס דאס איז דומה זאגט רבי עקיבא, לתרומת תותים וענבים שנטמאה שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, תרומה פון תותים דאס איז סטראבעריס אדער ענבים, טאמער ס'איז טמא געווארן און די דין איז אז די כהן האט נישט קיין היתר הסקה דא, ווייל די היתר הסקה וואס איז דא נארמאל ביי ווייץ למשל וואס איז טמא געווארן קען ער נוצן אנצינדן א פייער, תותים און ענבים וואס איז אנגעפילט מיט זאפט דאס קען מען סייווי נישט אנצינדן, און ממילא נישט דא דא קיין היתר הסקה מען קען עס נישט פארברענען ס'נישט שייך צו פארברענען נאך מער רש"י רעדט אויס אז אפילו בדרך כלל קען מען עס אויסקוועטשן אויף א פייער און זיך באנוצן מיט די שמעק דא האבן חזל גוזר געווען אז מען טאר דאס אויך נישט טון פארוואס ווייל ס'איז דא א גזירה טאמער מ'עט עס משהה זיין עט עס לאזן זיצן ביי זיך דא א חשש עס צו עסן און ממילא ביי אזא ציור איז דאך די דין אז ווען איינער עסט אזא סארט תרומה טמאה וואס טייטש תותים וענבים וואס זענען טמא געווארן אז ער גייט און ער עסט עס זאגט רבי עקיבא איז ער אינגאנצן פטור פון צו באצאלן די קרן וחומש פארן כהן פארוואס ווייל ס'איז טאקע גארנישט ווערט, פארוואס ווייל רבי עקיבא האלט לפי דמים משלם און אז ס'איז גארנישט ווערט דארף מען גארנישט צאלן, איז די זעלבע זאך זאגט רבי עקיבא דא ביי אונז, די חמץ בפסח וואס די זר דא האט געגעסן איז גארנישט ווערט, און היות וואס מ'זאגט לפי דמים משלם דארף מען גארנישט באצאלן צום כהן, און די ברייתא פירט נאר אויס במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז חמצ'דיגע תרומה איז בכלל תרומה, במפריש תרומה והחמיצה, טאמער די ישראל האט מפריש געווען תרומה און שפעטער איז עס חמץ געווארן, אבל אבער זאגט די ברייתא מפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה, טאמער איינער גייט מפריש תרומה וואס איז חמץ איז דארט יעדער מודה אז ס'איז אינגאנצן נישט קדוש בקדושת תרומה, איז על כל פנים אבער האמיר געהאט דא א שקלא וטריא צווישן א ר' יוחנן בן נורי און ר' עקיבא, וואס אונז האמיר שוין געזאגט דא פשט אז פשט פון די מחלוקת איז אז ר' יוחנן בן נורי האלט לפי מידה משלם, און רבי עקיבא האלט לפי דמים משלם. יעצט מען דארף אויך משים לב זיין אז רבי עקיבא ענטפערט דא צוריק צו רבי יוחנן בן נורי און רבי יוחנן בן נורי ענטפערט גארנישט צוריק צו רבי עקיבא, און מען וועט שוין זען אז ס'דא אן ענליכע ברייתא וואס דארט גייט די שקלא וטריא אביסל ווייטער, זאגט די גמרא תניא אידך מען האמיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, ס'שטייט אין פסוק ונתן לכהן את הקודש וואס דער פסוק שטייט טאקע ביי ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, טאמער א זר עסט תרומה בשוגג, דארף ער געבן צום כהן דארף באצאלן פארן כהן דאס ער האט געגעסן, לערנט מען פון דעם דבר הראוי להיות קודש, פשט מען דארף געבן פארן כהן א זאך וואס איז ראוי צו ווערן תרומה מען דארף געבן חולין וואס איז טהור כדי עס זאל קענען ווערן תרומה נאכדעם וואס מען געבט עס פארן כהן, יעצט בעצם לערנט דא דער תנא אין דער ברייתא אז פון דעם וואס שטייט דא דבר הראוי להיות קודש פון דער דרש קען מען אויך ארויסלערנען פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח שפטור מן התשלומין ומדמי עצים, וואס טייטשט טאמער איינער עסט, תרומת חמץ בפסח איז ער אויכעט פטור פון צו באצאלן פארן כהן, פארוואס חוץ פון דעם וואס אונז האבן געזען לויט די מאן דאמר וואס האלט לפי דמים משלם דארף מען נישט באצאלן ווייל ס'איז גארנישט ווערט, די תנא לערנט אויך ארויס א לימוד אז היות וואס די חמץ וואס איז טמא געווארן איז דאך נישט ראוי להיות קודש, פארוואס ווייל מען קען דאך נישט מאכן פון חמץ תרומה, אזוי ווי מען האט פריערט געזען יעדער איז מודה מען קען נישט נעמען חמץ מאכן פון דעם תרומה, און פאר דעם. איז מען פטור פון צו באצאלן פארן כהן ווען איינער עסט א זאך ס'האט טערמע. דברי רבי אליעזר בן יעקב, אזוי לערנט רבי אליעזר בן יעקב, מ'וועט שוין זען רבי אליעזר בן יעקב לערנט אויכעט אז לפי דמים משלם, און ממילא סתם אזוי איז מען פטור פון צו באצאלן, ווייל ס'איז גארנישט ווערט. ורבי אלעזר חסמא מחייב, רבי אלעזר חסמא קריגט זיך, און ער זאגט אז ווען איינער עסט א זאך ס'האט טערמע בשוגג דארף מען יא באצאלן א קרן וחומש פארן כהן אפילו ס'איז חמץ בפסח. אמר לו רבי אליעזר בן יעקב לרבי אלעזר חסמא, זאגט רבי אליעזר בן יעקב צו רבי אלעזר חסמא, אפילו דו לערנסט נישט מיין דרשה, זאגט ער וכי מה הנאה יש לו בה, וואס טייטש טאמער מען לערנט טאקע און ווי מען וועט שוין זען רבי אליעזר בן יעקב האלט לפי דמים משלם, איז די זעלבע קשיא ווי פריערט, וואס טייטש היות עס איז גארנישט ווערט, און וואס עפעס דארף מען צאלן פארן כהן האסט דאך גארנישט מפסיד געווען פארן כהן, אמר לו רבי אלעזר חסמא לרבי אליעזר בן יעקב, ענטפערט רבי אלעזר חסמא, און וכי מה הנאה יש לו לאוכל תרומה טמאה בשאר ימות השנה שמשלם, די זעלבע זאך אזוי ווי דו זעסט תרומה טמאה א גאנץ יאהר, ווען א זר עסט עס דארף ער באצאלן פארן כהן, זעהן מיר אז די סיבה איז פארוואס דארף ער באצאלן פארן כהן ס'איז דאך טמא איז די טעם אוודאי ווייל לפי מידה משלם, איז דא אויך לפי מידה משלם און במילא בשוגג אפילו ס'איז חמץ בפסח דארף מען יא צאלן, אמר לו, זאגט רבי אליעזר בן יעקב לא, וואס עפעס א פארגלייך, דאס איז די זעלבע זאך ווי די פריערדיגע ברייתא, אם אמרת בתרומה טמאה בשאר ימות השנה, שאף על פי שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר הסקה, ווי נישט ווי תרומה טמאה איז יא דא א געוויסע הנאה, ס'איז יא עפעס ווערט מען קען דאך עס אנצינדן, און פארדעם דאס דארף מען באצאלן פארן כהן ווען מ'עסט עס בשוגג, תאמר בזו מה שאין כן חמץ בפסח, שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, ס'איז ביידע נישט דא דא, און במילא אז ס'איז נישט דא דא נישט קיין היתר אכילה און נישט קיין היתר הסקה, און ווי מ'האט געשמועסט, ר' לעזער בן יעקב האלט לפי דמים משלם, און במילא אז ס'איז גארנישט ווערט דארף מען גארנישט צאלן. אמר לו, ענטפערט ר' אלעזר חסמא צוריק דא וואס די חלק האט מען נישט געזען אין די פריערדיגע ברייתא, זאגט רבי אלעזר חסמא אף בזו יש לו בה היתר הסקה שאם רצה הכהן מריצה לפני כלבו או מסיקה תחת תבשילו דא חמץ בפסח איז אויך דא היתר הסקה פארוואס ווייל רבי אלעזר חסמא לערנט ווי רבי יוסי הגלילי אז חמץ בפסח איז מותר בהנאה און במילא זאגט רבי אלעזר חסמא אפילו מען זאגט לפי דמים משלם איז אויך בעצם דארף מען באצאלן ווען מען עסט אזא סארט תרומה בשוגג פסח, פארוואס ווייל ס'איז יא עפעס ווערט, לויט רבי יוסי הגלילי איז דאך עס ווערט, ס'ווערט דאס וואס מען קען עס אדער געבן פאר א הונט צו עסן, אדער מען קען עס אנצינדן וואס טייטש מותר בהנאה, און דערפאר זאגט רבי אלעזר חסמא, מען דארף יא באצאלן. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט מסביר זיין די ביידע מחלוקת'ן וואס האבן געהאט דא סיי די מחלוקת רבי עקיבא רבי יוחנן בן נורי, און סיי די מחלוקת רבי אליעזר בן יעקב און רבי אלעזר חסמא, גייט די גמרא מסביר זיין אזוי ווי אונז האבן מיר מסביר געווען אין די ברייתא אליין, זאגט די גמרא אמר אביי רבי אליעזר בן יעקב ורבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי כולהו סבירא להו חמץ בפסח אסור בהנאה, בעצם זאגט אביי דא אז יעדער איינער חוץ רבי אלעזר חסמא אלע האלטן ווי די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי הגלילי און זיי האלטן אז חמץ בפסח איז אסור בהנאה, וואס טייטש זאלסט נישט מיינען אז דאס וואס רבי יוחנן בן נורי איז מחייב איינער וואס עסט חמץ תרומה בפסח איז ער מחייב ווייל ס'איז מותר בהנאה דערפאר איז עס עפעס ווערט? ניין, יעדער האלט ס'אסור בהנאה, נאר וואס דען דרבי עקיבא סבר לפי דמים משלם ורבי יוחנן בן נורי סבר לפי מדה משלם, רבי עקיבא האלט לפי דמים משלם אזוי ווי מ'האט געשמועסט און ממילא פארדעם איז מען פטור צו צאלן ווייל ס'איז גארנישט ווערט, און רבי יוחנן בן נורי האלט לפי מדה משלם און ממילא לפי מדה דארף מען באצאלן, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש פון אביי? פארשטייט זיך דאס איז די מחלוקת דא. זאגט גמרא ניין, ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז ר' יוחנן בן נורי נמי כרבי עקיבא סבירא ליה דאמר לפי דמים משלם, אפשר איז ר' יוחנן בן נורי אויך מודה אז לפי דמים משלם, איי טאמער לפי דמים משלם פארוואס זאגט ר' יוחנן בן נורי אז מען דארף באצאלן געלט דא ווען מען עסט די תרומה בפסח, לכאורה לפי דמים ס'איז גארנישט ווערט דארף מען גארנישט צאלן, וואלט מען געקענט זאגן והתם היינו טעמא דקא מחייב, משום דסבר לה כר' יוסי הגלילי, דאמר חמץ בפסח מותר בהנאה, קען זיין דאס מ'דארף צאלן ווייל האלט אז עס איז טאקע עפעס ווערט ווייל ס'מותר בהנאה האלט ווי ר' יוסי הגלילי, קא משמע לן דאס איז די חידוש פון אביי אז ס'איז נישט אזוי, פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, ווער טאקע זאגט אז דאס איז דא די מחלוקת צווישן רבי יוחנן בן נורי און רבי עקיבא צו לפי מידה לפי דמים, אפשר טאקע איז די מחלוקת צו מ'לערנט ווי ר' יוסי הגלילי צו נישט, זאגט די גמרא ווייל אם כן, אויב אזוי אז די מחלוקת רבי יוחנן בן נורי און רבי עקיבא איז צו מען לערנט ווי רבי יוסי הגלילי צו נישט, איז נהדר ליה רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא, כי היכי דמהדר ליה רבי אלעזר חסמא לרבי אליעזר בן יעקב, וואס טייטש אזוי ווי מען האט געזען אז רבי אלעזר חסמא ענטפערט צוריק צו רבי אליעזר בן יעקב, ווען רבי אליעזר בן יעקב זאגט אים אז תרומה תאמר בזו אין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, אז ביי תרומה איז גארנישט דא נישטא קיין נישט קיין היתר הנאה נישט קיין היתר אכילה, און פארדעם זאגט רבי אליעזר בן יעקב פארדעם איז אוודאי איז מען פטור פון צו באצאלן, וואס ענטפערט ר' אלעזר חסמא אויף דעם? ניין, איך לערן ווי ר' יוסי הגלילי אז ס'איז יא דא א היתר הנאה. אויב אזוי פארוואס ענטפערט נישט ר' יוחנן בן נורי די זעלבע תירוץ צו ר' עקיבא אז ווען ר' עקיבא האלט אים אפיר פארוואס עפעס איז מען מחויב צו באצאלן ס'איז דאך גארנישט ווערט זאל ער ענטפערן ס'איז יא ווערט איך לערן ווי ר' יוסי הגלילי פון דעם וואס ער האט נישט אזוי געענטפערט איז א ראיה אז ער האלט טאקע נישט ווי ר' יוסי הגלילי און די טעם וואס מען דארף צאלן איז נישט ווייל ס'ווערט נאר ווייל לפי מדה משלם. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא האוכל כזית תרומה, איינער וואס עסט א כזית תרומה בשוגג, משלם קרן וחומש, דארף מען באצאלן א קרן וחומש. וואס טייטש די שיעור, ווען דארף מען באצאלן קרן וחומש? נאר טאמער מ'עסט א כזית, ווייניגער ווי א כזית, דארף מען נישט באצאלן. אבא שאול אומר, אבא שאול קריגט זיך, און ער זאגט עד שיהא בו שווה פרוטה, אז אלעס איז תלוי צו ס'ווערט א שווה פרוטה צו נישט. וואס טייטש לויט די תנא קמא האט עס נישט צו טון וויפיל ס'ווערט, אז ס'איז גרעסער ווי א כזית און ס'איז נישט ווערט א שווה פרוטה, דארף מען נאך אלץ באצאלן א קרן וחומש, טאמער ס'איז ווייניגער ווי א כזית און ס'יא ווערט א שווה פרוטה, דארף מען נישט באצאלן א קרן וחומש, לויט אבא שאול האט'ס נישט קיין שייכות צו ווי גרויס דאס איז, נאר וואס דען טאמער ס'ווערט א שווה פרוטה אפילו ווייניגער ווי א כזית דארף מען באצאלן א קרן וחומש, און טאמער ס'נישט ווערט קיין שווה פרוטה אפילו גרעסער ווי א כזית דארף מען נישט באצאלן א קרן וחומש. זאגט די גמרא מאי טעמא דתנא קמא, וואס איז די טעם פונעם תנא קמא, זאגט די גמרא אמר קרא, ער לערנט עס ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק ואיש כי יאכל קודש בשגגה, שטייט יאכל, יאכל, איז ואכילה בכזית הוא הלכה למשה מסיני אז א אכילה איז טייטש כזית, און במילא אלעס איז תלוי אין ווי גרויס דאס איז טאמער ס'איז א כזית צו נישט, ואבא שאול מאי טעמא, וואס איז די טעם פון אבא שאול אז ער איז אלץ תולה צו ס'איז א שווה פרוטה צו נישט, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק ונתן, אזוי ווי שטייט ונתן לכהן את הקודש, איז ונתן ואין נתינה פחות משווה פרוטה, וואס טייטש ווייניגער ווי א שווה פרוטה הייסט נישט קיין נתינה, און מילא פאר דעם זאגט ער טאמער מען האט געגעסן ווייניגער ווי שווה פרוטה דארף מען נישט באצאלן א קרן וחומש. איי זאגט די גמרא, ואידך נמי הא כתיב יאכל, לויט אבא שאול שטייט דאך יאכל יאכל מיינט דאך א כזית, זאגט די גמרא ההוא פרט למזיק הוא דאתא, ער לערנט עפעס אנדערש ארויס פון יאכל, ער לערנט ארויס א פרט למזיק טאמער איינער איז מזיק תרומה אפילו בשוגג דארף ער נישט באצאלן א קרן וחומש נאר טאמער איינער עסט אדער טרינקט אדער שמירט זיך נאר דעמאלטס דארף מען באצאלן ותנא קמא הא כתיב ונתן וואס טוט די תנא קמא מיט ונתן וואס פון ונתן איז משמע אז אלעס איז תלוי צו ס'איז א שווה פרוטה צו נישט ווייניגער שווה פרוטה הייסט נישט קיין נתינה זאגט די גמרא ער לערנט די ונתן און נוצט עס אויף א צווייטע לימוד ההוא מיבעי ליה דבר הראוי להיות קודש וואס טייטש רש"י רעדט דא אויס בעצם דאס לערנט מען ארויס פון הקודש אזוי ווי מען האט פריערט געזען ונתן לכהן את הקודש מען דארף געבן חולין וואס איז ראוי צו זיין תרומה ס'זאל זיין חולין וואס איז טהור אבער בעצם ונתן לכהן את הקודש האלט די תנא קמא אז ס'איז איין לאנגע פסוק מען קען נישט ארויסלערנען צוויי זאכן פון דעם ווייל אן דעם וואס ס'שטייט ונתן מיינט הקודש גארנישט און במילא לערנט מען סך הכל ארויס די איין לימוד אז ס'דארף זיין דבר הראוי להיות קודש און מען לערנט נישט ארויס די לימוד אז ס'דארף זיין ווערט א שווה פרוטה, זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האוכל תרומה פחות מכזית משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, טאמער איינער עסט תרומה ווייניגער ווי א כזית דארף ער באצאלן די קרן, אזוי ווי יעדער גזלן וואס גזל'ט עפעס מען דארף עס באצאלן, אבער די חומש דארף ער נישט באצאלן. פרעגט די גמרא היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך די ברייתא וואס די ברייתא זאגט האוכל תרומה פחות מכזית אי דלית ביה שווה פרוטה, טאמער עס איז נישט ווערט קיין פרוטה איז קרן נמי לא לשלם דארף מען אפילו די קרן אויך נישט באצאלן, פארוואס ווייל איינער וואס גזל'ט ווייניגער ווי א שווה פרוטה דארף נישט באצאלן, ווייטער ואי דאית ביה שווה פרוטה, טאמער ס'ווערט א שווה פרוטה, חומש נמי לשלם, זאל מען יא דארפן באצאלן די חומש אפילו ס'איז ווייניגער ווערט ווי א כזית אבער ס'דאך ווערט א שווה פרוטה, זאגט די גמרא, לעולם, דאית ביה שווה פרוטה, ס'איז טאקע ווערט א פרוטה, ואפילו הכי, כיוון דלית ביה כזית, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, היות ס'איז ווייניגער ווי א כזית, דארף מען נאר באצאלן די קרן נישט די חומש, וואס טייטש די ברייתא איז כשיטת די תנא קמא, און נישט כשיטת אבא שאול אז אלעס איז תלוי צו ס'א כזית צו נישט און נישט צו ס'א שווה פרוטה צו נישט, זאגט די גמרא אמרוה רבנן קמיה דרב פפא, די תלמידים פון רב פפא האבן עס געזאגט פאר רב פפא, האבן זיי געזאגט הא דלא כאבא שאול, אז טאקע די ברייתא איז נישט כשיטת אבא שאול, ווייל דאי כאבא שאול האמר כיוון שיש בה שווה פרוטה אף על גב דלית בה כזית, ווייל לויט אבא שאול איז דאך אלעס תלוי צו ס'א שווה פרוטה צו נישט, אין די ברייתא זעט מען ס'אלץ תלוי צו ס'א כזית צו נישט, אמר להו רב פפא, האט רב פפא געזאגט ניין, אפילו תימא אבא שאול, אבא שאול תרתי בעי, ס'קען אוודאי גיין אויך כשיטת אבא שאול, נאר וואס אבא שאול האט געדארפט ביידע, אבא שאול האט געדארפט זיין סיי א כזית און סיי א שווה פרוטה, תנא קמא האט געזאגט אלעס איז תלוי נאר צו ס'א כזית צו נישט, אבא שאול האט געזאגט ס'דארף זיין ביידע, ס'האט אבא שאול געהאלטן פון ביידע לימודים, סיי פון די לימוד פון יאכל, און סיי פון די לימוד פון ונתן, און דערפאר קען זיין די ברייתא גייט אויך ווי אים. פרעגט די גמרא מי בעי אבא שאול תרתי, איז דען אזוי אז אבא שאול דארף זיין ביידע סיי כזית און סיי שווה פרוטה, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אבא שאול אומר, אבא שאול זאגט, את שיש בו שווה פרוטה חייב בתשלומין, את שאין בו שווה פרוטה אינו חייב בתשלומין, טאמער די תרומה איז ווערט א שווה פרוטה דארף מען צאלן די קרן וחומש, טאמער עס איז ווייניגער ווי א שווה פרוטה דארף מען נישט באצאלן נישט קיין קרן נישט קיין חומש, אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו אבא שאול לא אמרו שווה פרוטה אלא לענין מעילה בלבד, דער דין פון שווה פרוטה איז נאר געזאגט געווארן לענין מעילה, טאמער איינער איז מועל בהקדש דארף די מעילה זיין א שווה פרוטה ווייניגער פון דעם דארף ער נישט באצאלן א קרן וחומש ביי מעילה איז אויך דא א דין פון קרן וחומש אז טאמער איינער איז מועל בהקדש בשוגג דארף ער צאלן א קרן וחומש און ער דארף ברענגען אן אשם מעילות ביי מזיד נישט בשוגג אויך אזוי ווי דא ביי תרומה על כל פנים זאגן די חכמים דארט ביי מעילה איז דא א דין פון שווה פרוטה פארוואס ווייל דארט שטייט נישט א לשון יאכל מה שאין כן ביי אונז אבל לתרומה אינו חייב עד שיהא בו כזית, איז דער חיוב אלעס תלוי צו ס'איז דא א כזית, פארוואס ווייל דא ביי אונז שטייט יאכל, איז על כל פנים פירט די גמרא אויס ואם איתא, טאמער רב פפא גערעכט אז אבא שאול דארף ביידע, סיי א כזית און סיי א שווה פרוטה, אויב אזוי כיוון שיש בו כזית מיבעי ליה, אויב אזוי שטימט נישט דא די לשון פון די חכמים, וואס טייטש טאמער ביסט גערעכט אז אבא שאול האלט מען דארף ביידע, אויב אזוי וואלטן די חכמים געדארפט זאגן אז דער דין אז מען דארף אויך א שווה פרוטה, דאס איז נאר ביי מעילה, אבל לתרומה, אבער ביי תרומה וואלטן די חכמים געדארפט זאגן ביי תרומה, כיוון שיש בה כזית, ברגע וואס ס'א כזית אפילו עס איז נישט קיין שווה פרוטה, איז מען אויך מחויב, אבער די חכמים זאגן דאס נישט, חכמים זאגן, אינו חייב עד שיהא בו כזית, איז משמע אז לויט אבא שאול, אפילו אז עס איז נישט דא קיין כזית, היות עס איז א שווה פרוטה איז מען מחויב, זעהן מיר אז אבא שאול דארף נישט קיין כזית, זאגט די גמרא תיובתא, רב פפא איז טאקע אפגעפרעגט. זאגט יעצט די גמרא ואף רב פפא הדר ביה, רב פפא אליין האט אויך צוריקגעצויגן, און ער האט אויך מודה געווען אז לויט אבא שאול דארף מען נישט קיין כזית, נאר אלעס איז תלוי אין שווה פרוטה צו נישט, ווי זעהן מיר אז רב פפא האט צוריקגעצויגן? דתניא ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ס'שטייט לגבי די חיוב צו ברענגען אן אשם מעילות ווען איינער איז מועל בהקדש בשוגג, זאגט די פסוק נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי השם, והביא את אשמו לשם, און במילא שטייט וחטאה בשגגה, זאגט די ברייתא דרש'נט מען, פרט למזיד, אז טאמער איינער איז מועל בהקדש במזיד, דארף ער נישט ברענגען קיין אשם מעילות. איז פרעגט די ברייתא, וואס דארף מען האבן די לימוד? והלא דין הוא. לכאורה די דין וואלט איך געוואוסט פון א קל וחומר. אז וואס? ומה שאר מצוות שחייב בהן כרת פטר בהן את המזיד? מה דאך די אנדערע חייבי כריתות? למשל איינער וואס עסט חלב ודם, וואס די דין איז במזיד איז מען חייב כרת, בשוגג דארף מען ברענגען א חטאת, יעצט טאמער איינער איז עובר אויף חלב ודם במזיד דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן מ'דארף נישט ברענגען קיין חטאת, און ממילא זעהן מיר פון דעם אפילו ס'איז אזוי מין הארב ס'דא ביי דעם כרת, אבער א חטאת דארף מען נישט ברענגען במזיד, איז כל שכן מעילה שאין בה כרת, וואס ביי מעילה איז נאר דא מיתה בידי שמים, וואס מיתה בידי שמים איז ווייניגער פון כרת, כרת גייט אויך צו די קינדער, מיתה בידי שמים איז נאר אויף די מענטש אליין, און במילא אינו דין שפטר את המזיד איז כל שכן אז במזיד וועט מען נישט דארפן ברענגען א קרבן, און במילא וואס דארף מען א פסוק? זאגט די גמרא ניין, מען קען נישט ארויסלערנען די קל וחומר לא, ווייל אם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהן מיתה, תאמר במעילה שחייב בה מיתה, תלמוד לומר בשגגה פרט למזיד, פאר דעם דארף מען א לימוד, וואס טייטש פארוואס איז עס נישט קיין קל וחומר, ווייל דא ביי מעילה איז דא מיתה בידי שמים, מיתה בידי שמים איז הארבער פון כרת. נישט כרת איז הארבער פון מיתה בידי שמים, און ממילא קען זיין פאר דעם היות ס'דא די מיתה בידי שמים דארף מען יא ברענגען א קרבן אפילו ווען מען טוט עס במזיד, מה שאין כן ביי חייבי כריתות למשל חלב ודם דארט אפשר דארף מען נישט ברענגען קיין קרבן ווייל כרת איז ווייניגער ווי מיתה בידי שמים, יעצט בעצם איז דאך די תנא אין די ברייתא דא סותר, ווייל א מינוט צוריק האט דאך די תנא געזאגט ס'א קל וחומר ווייל כרת איז הארבער פון מיתה בידי שמים, פלוצלינג זאגט די תנא אז מיתה בידי שמים איז הארבער פון כרת, און דאס זאגט דא די גמרא, ואמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, האי תנא, מעיקרא אלימא ליה כרת ולבסוף אלימא ליה מיתה, קודם זאגט ער די כרת איז הארבער, שפעטער זאגט ער מיתה בידי שמים איז הארבער, וויאזוי ארבעט דאס? ואמר ליה, ענטפערט רב חייא בר אבין צו רב נחמן בר יצחק, הכי קאמר, האסט נישט פארשטאנען, לא, ער מיינט צו זאגן אז די סיבה פארוואס עס איז נישט קיין קל וחומר איז, ווייל אם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהן מיתה בפחות מכזית, תאמר במעילה שחייב בה מיתה בפחות מכזית, וואס טייטש די תנא פון די ברייתא פרעגט אפ די קל וחומר, נישט אז מיתה בידי שמים איז הארבער און פארדעם איז מעילה הארבער, פון חלב ודם, ניין, נאר די כוונה איז אז ביי מעילה, מעילה איז הארבער אז מעילה איז מחייב אפילו אויף ווייניגער ווי א כזית, מה שאין כן ביי די אנדערע חיובים ביי חלב ודם איז נישט דא קיין חיוב מיתה אויף ווייניגער ווי א כזית, און פארדעם קען מען נישט מאכן א קל וחומר פון חלב ודם צו מעילה, ווייל מעילה איז הארבער ביי די נקודה, און פארדעם דארף מען די פסוק פון בשגגה אז דווקא בשוגג אבער במזיד דארף מען קיין קרבן נישט ברענגען, ואמר ליה, האט ר' נחמן בר יצחק געזאגט צו רבי חייא בר אבין תנוח דעתך שהנחת את דעתי, טייטש האסט מיר בארואיגט ווייל כ'האב נישט פארשטאנען די ברייתא יעצט פארשטיי איך שוין וואס די ברייתא מיינט ואמר ליה, זאגט רבי חייא בר אבין צו רבי נחמן בר יצחק, איך ווייס נישט וואס האסט דיך אזוי בארואיגט ס'טייטש ער גייט יעצט אליין אפפרעגן זיין אייגענע תירוץ, מאי ניחותא, וואס ביסטו אזוי רואיג פון מיין תירוץ, דרבה ורב ששת שדו ביה נרגא רבה ורב ששת האבן אריינגעווארפן א האק אריין אין מיין תירוץ אריין, פארוואס ווייל דער תירוץ איז נישט קיין גוטע תירוץ, פארוואס איז דער תירוץ נישט קיין גוטע תירוץ, זאגן זיי אזוי, מאן שמעת ליה דאמר הזיד במעילה במיתה, רבי היא, ווער איז טאקע דער מאן דאמר וואס האלט אז ווען איינער איז עובר אויף מעילה במזיד איז מען חייב מיתה בידי שמים? דאס איז בעצם א מחלוקת, רבי דער וואס האלט מ'איז חייב מיתה בידי שמים, דתניא זיי האבן געלערנט אין א ברייתא, הזיד במעילה, רבי אומר במיתה, וחכמים אומרים באזהרה, רבי זאגט מ'איז מחויב מיתה בידי שמים, חכמים זאגן ס'איז נאר א לאו און מ'איז חייב אויף דעם מלקות, יעצט אזוי, קומט אויס אז די תנא פון די ברייתא דא גייט כשיטת רבי. יעצט פון ווי לערנט רבי טאקע ארויס אז ביי מעילה איז דא א חיוב מיתה בידי שמים, מאי טעמא דרבי? אמר רבי אבהו, איז רבי אבהו מסביר, גמר חטא חטא מתרומה, איז דא א גזירה שווה חטא חטא פון תרומה, ביי תרומה שטייט ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא, ביי מעילה שטייט נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה, מילא חטא חטא לערנט מען ארויס, מה תרומה במיתה, אף מעילה במיתה, אזוי ווי ביי תרומה ווען איינער עסט במזיד מיתה בידי שמים, די זעלבע זאך ווען איינער איז מועל בהקדש. יעצט רש"י רעדט דא דרך אגב אויס די חכמים זענען אויך מודה צו די גזירה שוה חטא חטא און זיי לערנען פון דעם כל מיני לימודים, נאר די נקודה אז מ'איז חייב מיתה דאס לערנען זיי נישט ארויס, ווייל ס'שטייט אין פסוק ביי תרומה ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו פון בו אז בו איז ממעט אז נאר דא דא א חיוב מיתה בידי שמים, און ביי מעילה נישט, אבער על כל פנים דאס האט מען אוועקגעשטעלט אז די תנא פון די ברייתא גייט כשיטת רבי, און רבי האלט אז מען איז בחיוב מיתה בידי שמים און פון ווי לערנט מען עס ארויס פון תרומה, און במילא פירן זיי אויס רבה און רב ששת, ומינה, פון די גזירה שוה אליין קען מען דאך אויך ארויסלערנען, מה תרומה בכזית אף מעילה בכזית, אזוי ווי די חיוב א זר וואס עסט תרומה איז אויך א חיוב נאר ווען מען עסט א כזית, די זעלבע זאך מעילה איז אויך נאר ביי כזית, און במילא זאגן רבה ורב ששת אז היות וואס דער תנא גייט כשיטת רבי און רבי לערנט די גזירה שוה און פון די גזירה שוה קען מען ארויסלערנען אז ביי מעילה איז מען נאר מחויב א כזית ווייניגער ווי א כזית איז מען נישט מחויב און במילא שטימט שוין נישט די תירוץ וואס רבי חייא בר אבין האט פארענטפערט די ברייתא ער האט געוואלט פארענטפערן אז די ברייתא זאגט פארוואס איז די קל וחומר נישט קיין קל וחומר איז ווייל מעילה האט די חומרא אז אפילו ווייניגער ווי א כזית איז מען מחויב ס'איז נישט אזוי ווייניגער ווי א כזית איז מען נישט מחיוב, און מילא שטימט נישט דאס וואס די ברייתא פרעגט דא אויף די קל וחומר מען קען נישט זאגן אז די ברייתא גייט ארויף אויף די נקודה אז ביי מעילה איז מען מחיוב אפילו ווען מען עסט ווייניגער ווי א כזית, יעצט אזוי זאגט רב פפא אויף די גאנצע פירכא דא פון רבה רב ששת ומתקיף לה רב פפא ממאי דרבי כרבנן סבירא ליה דיין גאנצע קשיא איז דאך געבויט אויף דעם אז די ברייתא גייט כשיטת רבי און רבי לערנט חטא חטא פון תרומה און אזוי ווי תרומה איז די שיעור א כזית די זעלבע זאך ביי מעילה איז די שיעור א כזית זאגט רב פפא ווער זאגט תרומה איז א שיעור א כזית? ווער זאגט דיך אז רבי גייט כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף אבא שאול? דילמא כאבא שאול סבירא ליה, קען זיין רבי האלט כשיטת אבא שאול, דאמר יש בו שווה פרוטה אף על גב דלית בה כזית, וואס אבא שאול האלט אז די איינציגסטע זאך וואס איז קובע צו מ'איז מחיוב צו נישט ביי א זר וואס עסט תרומה איז א שווה פרוטה, נישט קיין כזית, און במילא אז ער האלט כשיטת אבא שאול איז פשט אז ביי תרומה איז מען אויך מחיוב ווייניגער ווי א כזית, קומט אויס אז די גזירה שווה חטא חטא קען מען נישט ארויסלערנען אז ביי מעילה איז מען מחיוב אזוי ווי תרומה איז א כזית, מעילה איז אויך א כזית און נישט אזוי, תרומה איז אויך ווייניגער ווי א כזית, איז ווייטער זעהר גוט דאס וואס רב חייא בר אבין האט פארענטפערט די ברייתא אז טאקע ביי מעילה איז מען מחיוב ווייניגער ווי א כזית, אבער על כל פנים פירט די גמרא אויס זעהן מיר דאך אבער דא והא רב פפא הוא דאמר דאבא שאול תרתי בעי, רב פפא האט דאך אליין געזאגט אז אבא שאול דארף יא אז ביי תרומה זאל זיין ביידע סיי א שווה פרוטה און סיי א כזית, נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אלא שמע מינה הדר ביה אז אוודאי האט רב פפא צוריקגעצויגן, און ער האלט למעשה אז אבא שאול איז אינגאנצן זיך נישט מתייחס צו ס'א כזית צו נישט, נאר אלעס איז תלוי צו ס'א שווה פרוטה צו נישט.